זאגט דער חפץ חיים ווייטער האלט מען אונז הלכות לשון הרע כלל א', סעיף ה' אין חילוק באיסור הסיפור, ס'איז נישט דא קיין חילוק אין די איסור בין אם סיפר מעצמו ברצונו, וואס דאס איז אוודאי א געפערליכע זאך, ער אליינס פשוט, ער איז אין די מוד, ער איז אין די גיסטע, ער פאנגט אן צו דערציילן, ובין אם עמד עליו חברו בדברים והפצירו עד שיספר לו. ס'איז נישט קיין חילוק אויב מ'האט זיך איינגעבעטן ביי אים, מ'האט אים אנגעפאנגן צו מוטשען ביז ער האט עס דערציילט, מכל מקום אסור, אוודאי איז עס אסור, און דאס איז א דבר פשוט, און דער חפץ חיים ברענגט זאגאר א ראיה צו דעם פון די פסוקים, וואס מען זעט ביי די מעשה פון דואג, ברענגט ער אין באר מים חיים דא. זאגט דער חפץ חיים ווייטער, אפילו אביו או רבו, וואס געווענליך שמחויב בכבודם ובמוראם, ס'איז דא א חיוב פון כיבוד, און א חיוב פון מורא, שלא לסתור דבריהם, אז אפילו זיי, טאמער זיי האבן געבעטן פון אים, דערצייל מיך די און די און די זאך, און ער ווייסט אז אויב ער גייט עס דערציילן גייט אריינקומען לשון הרע, אפילו טאמער ס'איז נאר אבק לשון הרע, אסור לו לשמוע להם. דער זעלבער באשעפער וואס האט אים געזאגט ער דארף מכבד זיין זיין טאטע, האט ער אים געזאגט אין אזא פאל טארסטו נישט דערציילן פאר דיין טאטע, טארסטו נישט דערציילן פאר דיין רבי, נישט קיין חילוק ווי גרויס ער איז, נישט קיין חילוק וואסערע צדיק, וואסערע גדול ער איז, יעדע מאל וואס עס קען אריינקומען א ענין פון לשון הרע איז דא א איסור גמור עס צו דערציילן. סעיף ו', אפילו אם הוא רואה שאם ירגיל עצמו במדה הזאת, א מענטש מאכט זיך א חשבון, איך לערן חפץ חיים, איך גיי אנפאנגען צו זיין נזהר אין דעם, אבער איך קום אריין אין די ארבעט דא א צווייטע מעשה, אויב איך גיי ווייטער דארט אנפאנגען מיט מיינע מעשות און וואטשען וואס איך רעד, און איך גיי נזהר זיין שלא לספר לעולם בגנותו של ישראל, קיינמאל נישט דערציילן א שאנדע פון א צווייטן, אדער אנדערע זאכן וואס מען טאר נישט, קען ארויסקומען א געוואלדיגע הפסד פון פרנסה, כגון שהוא תחת רשות אחרים. ער איז אונטער אנדערע, ער האט א בעל הבית והם אנשים שאין בהם ריח תורה. זיי זענען נישט קיין בני תורה, זיי זענען נישט נזהר אין תורה און מצוות געהעריג. שבעוונותינו הרבים, געווענליך זאגט דער חפץ חיים, די מענטשן וואס אין בהם ריח תורה, זיי זענען פרוצים מאוד בזה העוון החמור. סאו אויב זיי גייען זען יעדע מאל ס'מאכט זיך עפעס א געשמאקע שמועס אז ער ווערט שטיל, ער גייט אוועק, ער איז נישט דא, איז גייט מען אנפאנגען צו טראכטן אז עפעס איז נישט מיט אלעמען. יחזיקו אותו לשוטה ופתי, ועל ידי זה יסלקוהו ממשמרתו, ער וועט נישט האבן קיין פרנסה. אדער מען קען געבן אנדערע משלים, יעדער איינער קען טראכטן אליינס משלים. א מענטש איז א סעילס פערסאן ער דרייט זיך ארום און ער ווייסט אז ס'זעט אים אויס ווי זיין עיקר הצלחה איז אז ווייל ער איז א געשמאקע שמועסער און איבעראל ווי ער קומט אריין מענטשן קוקן שוין ארויס איז ווען ער קומט אנדערש פון א געווענליכע סעילס פערסאן וואס מ'ווארט שוין אה ער איז געקומען דא גיי דיך פון ווי דו קומסט. ער איז א געשמאקע שמועסער ער קומט אריין מ'וויל הערן נאך פון אים. איז אויב ער גייט אנפאנגען צו זיין שטיל ער גייט גארנישט רעדן פון א צווייטן, פארשטייט זיך ער וועט קענען רעדן דא דארט נארמאל אזוי ווי די סדר איז, אבער זיינע געשמאקע שמועסן, די חלק הלשון הרע וואס דאס איז געווען די עיקר זאפט, דאס איז שוין נישט דא. איז טראכט ער צו זיך, איך פארליר מיין עיקר פרנסה אזוי, און איך דארף דאך האבן צו שפייזן די קינדער, אף על פי כן אסור ככל שאר לאוין, שמחויב ליתן כל אשר לו, א מענטש איז מחויב אויפצוגעבן זיין גאנצע פרנסה און זיין גאנצע פארמעגן, נישט עובר זיין אויף איין לאו אויך נישט, ווי עס ווערט מבואר אין יורה דעה. דאס זענען די צוויי זאכן וואס דער חפץ חיים האט ארויסגעברענגט דא אין די צוויי סעיפים. ס'איז אינטערעסאנט אויב מען איז זיך מתבונן, אנדערש פון רוב הלכות וואס מ'האט געהאט געזען ביז יעצט, וואס דער חפץ חיים האט טאקע אויפגעוויזן מקורות קלאר אויף יעדע זאך, אבער ס'איז געווען אין די ראשונים און שלחן ערוך און די גמרות וואס איז געווען נוגע פאר לשון הרע. די צוויי זאכן וואס אונז האבן געזען דא, דאס זענען באמת צוויי הלכות וואס איז נוגע פאר יעדע לאו. מען טאר נישט עובר זיין אויף קיין שום לאו וואס די טאטע אדער די רבי האבן געבעטן, מען טאר נישט עובר זיין אויף קיין שום לאו אויב מען מיינט אדער אפילו מען ווייסט מען קען פארלירן געלט פאר דעם, אבער דער חפץ חיים ברוב גאוניותו איז דורכגעגאנגען ממש כל התורה כולה ארויסנעמען יעדע זאך וואס קען זיין נוגע פאר לשון הרע, אפילו אזאך וואס איז נישט נאר מיוחד פאר לשון הרע, אבער ער האט צוזאמגענומען די הלכות, ער האט נישט געוואלט אויסלאזן די הלכות אויך, האבן מיר יעצט געהאט דא די צוויי הלכות, אז מען זאל געדענקן, מען זאל וויסן, מען זאל פארשטיין אז לשון הרע איז א לאו פונקט ווי אלע לאוו'ן, און נישט קיין חילוק ווער ס'איז מפציר און ווער ס'בעט מען זאל עובר זיין, נישט קיין חילוק וואסערע געלט שאדן מען קען האבן אויב מען קען עובר זיין, איז אסור עס צו רעדן.